ברוך השם, מסכת סוכה, דף כ"ב, עמוד א', די משנה. זאגט די משנה, סוכה המדובללת, די גמרא וועט באלד זאגן וואס הייסט מדובללת. ושצלתה די שאטן מרובה איז מער מחמתה פון די זון כשרה איז די סוכה כשר. המעובה כמין בית, דער סכך איז זייער א סך אזוי ווי א הויז, אף על פי שאין הכוכבים נראין מתוכה, אפילו מען זעט נישט די שטערן פון אינעווייניג, כשרה איז כשר, און דין ווערט דערמאנט, אפילו מען זעט נישט בייטאג קיין ליכטיגקייט איז אויכעט כשר, נאר.

האבן מיר דאך געלערנט אין דער ערשטער משנה פון ערשטן פרק, שחמתה מרובה מצלתה, אז די זון איז מער ווי דער שאטן איז פסול, ווייס איך דאך שוין אליין אז צלתה מרובה מחמתה איז כשר, זאגט דער רש"י, אינה דומה זו לזו, די משנה גארנישט ניט גלייך צו דער פריערדיגער משנה, ווייל אויב ס'זאל זיך רעדן דעם זעלבן אופן, דמקשיא קשיין אהדדי וועט דאך זיין א סתירה גאר, נישט בלויז די קשיא דארפסטו פרעגן, מען האט עס שוין געלערנט, נאר דו קומסט פרעגן א סתירה, כדרמינן להו בגמרא, אזוי ווערט געפרעגט אין גמרא, וואס איז די סתירה? אין דער ערשטער משנה שטייט, חמתה מרובה מצלתה, איז פסול, ווייזט אויס אז פרוץ כעומד, ביידעס גלייך, איז כשר, און דא שטייט,

אז ס'איז דא א קליין ביסל שטעקעלעך און מען וועט באלד זעהן אבער וויפיל ס'דארף זיין ושמואל אמר און שמואל זאגט קנה עולה וקנה יורד רב זאגט ס'איז פון לשון דל, ארעם, און שמואל זאגט ס'איז פון לשון מדולדל ס'געמישט א שטעקעל ארויף און א שטעקעל אראפ דאס הייסט אזוי ווען אלע זאלן ליגן גלייך וואלט נישט געווען קיין שום שאלה איז די גמרא מפורש.

אבער נאך דעם ארעמקייט איז שצלתה מרובה מחמתה, עס מוז זיין צלתה מרובה מחמתה כשרה, קומט אויס אז די משנה רעדט פון איין סוכה. ושמואל תני תרתי, און שמואל זאגט מען לערנט פון צוויי סוכות. מאי מדובללת מיינט מען מבולבלת, אז די סככן ליגן נישט איינס לעבן דעם אנדערן,

ס'איז א באזונדער דין וואס די גמרא וועט ווייטער מפורש זיין. אמר אביי, האט אביי געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין וואס מיר האבן פריער געזאגט לויט שמואל'ן אז קנה עולה וקנה יורד איז כשר, ווייל מיר זאגן כאטש ס'איז יעצט חמתה מרובה מצלתה, נאר ס'איז גלייך ווי אלע וואלטן געווען אין איין רייע, דאס איז נישט געווארן געלערנט, אלא שאין בין זה לזה שלושה טפחים, פון דעם אויבערשטן שטעקעלע ביז דעם נידריגערן איז נישט דא קיין דריי טפחים, אז ס'איז נישט דא קיין דריי טפחים, זאגן מיר דאך לבוד איז גלייך ווי אלע זענען צוזאמען, אבל יש בין זה לזה ג' טפחים, אויב ס'איז דא הויעך. דריי טפחים זאג איך דיך נישט קיין לבוד, פסולה ווייל עס רופט זיך אהן אז עס איז נישט קיין שייכות איינס צו דעם אנדערן. אמר רבא, זאגט רבא, דו האסט דאך פריער געזאגט אז אויב יש בין זה לזה שלושה טפחים איז פסול, זאגט רבא, נישט אלעמאל איז פסול יש בין זה לזה שלשה טפחים, אפילו יש בין זה לזה שלשה טפחים נמי לא אמרן איז אויך נישט געווארן געזאגט אז וואס? אז ס'פסול? אלא שאין בגגו טפח, אז די אויבערשטע שטעקעלע, די העכערע שטעקעלע, איז נישט ברייט קיין טפח. דעמאלט או אז ס'איז נישט ברייט קיין טפח, ס'דא א דין ווען א זאך איז ברייט א טפח, עס האט א חשיבות, זאגן מיר, חבוט, טו עס אראפשלעפן, רמי, ווארף עס אראפ. ממילא, ס'איז די זעלבע זאך ווי גוד אחית. נאר גוד אחית זאגן מיר ביי וועלכן? ביי א וואנט. און אויב דא האנדלט זיך אמאל ביי א תקרה זאגן מיר, פי תקרה יורד וסותם, איז אזוי וויבאלד עס גייט נישט פארמאכן זאג איך דאס לשון חבוט רמי דעמאלט אוי ווען זאג איך דעם דין חבוט רמי ווען ס'איז ברייט א טפח ווייניגער נישט דכי אבל יש בגגו טפח כשרה איז כשר אפילו די אויבערשטע שטעקעלע איז העכער ווי דריי טפחים זאל טאקע זיין קיין לבוד קאן איך נישט זאגן, דאמרינן, מיר זאגן, חבוט, חבוט איז די טייטש, שלעפ, מאך עס נידריגער, רמי, און ווארף עס אראפ. ווען ס'איז ווינציגער ווי ג', דארף איך דאך נישט צוקומען צו חבוט רמי, דעמאלט זאגט מען דאך לבוד, און דער דין פון לבוד, לבוד איז, אפילו ס'איז נישט ברייט קיין טפח. אבער דארטן ווי מ'זאגט ס'איז מער אווי דריי. קיין לבוד זאג איך נישט, נאר איך דארף זאגן חבוט רמי, איז חבוט רמי זאג איך דווקא ווען ס'איז די ברייט איז א טפח. רש"י. אמר רבא האט רבא געזאגט, מנא אמינא לה, פון וואנען ווייס איך דעם דין, דכי אית בו טפח ווי דער ב"ח איז גורס, אויב ס'דא א טפח אמרינן חבוט רמי, דעמאלט זאגן מיר חבוט רמי, וכי לית בו טפח, אז ס'איז נישט דא קיין טפח, לא אמרינן חבוט רמי, זאג איך נישט חבוט רמי, דתנן מיר האבן געלערנט, קורות הבית, די באלקנס וואס ליגן ביי דעם סילינג פון הויז, והעליה, און אויף דעם אויבערשטן פלאר ליגט אויכעט די באלקנס, שאין עליהן, מעזיבה, ס'נאך נישט געווארן געלייגט צווישן די באלקענעס און נישט געווארן געלייגט קיין ברעטלעך מיט קיין שמירעכץ והן מכוונות, און די באלקנס זענען פונקטליך, די אויבערשטע זענען פונקטליך אנטקעגן די אונטערשטע, דאס הייסט די אויבערשטע באלקנס זענען מאהיל אויף די אונטערשטע. למשל, די ערשטע טפח פון די וואנט איז דא א באלקן סיי אין בית און סיי ביי די עליה איז דא א באלקן, די צווייטע טפח איז נישט דא קיין באלקן נישט אין בית נישט אין עליה, די דריטע טפח איז דא א באלקן סיי אין בית סיי אין די עליה. און אזוי ווייטער, די באלקאניס פון די עליה זענען פונקטליך אויף די באלקאניס פון דעם בית, איז דער דין אזוי, טומאה תחת אחת מהן, אויב ס'איז דא טומאה אונטער איינע פון די אונטערשטע באלקאניס, תחתיה טמא, די כלים וואס געפינען זיך אונטער דער זעלבער באלקאן איז טמא, ווייל די באלקאן איז דאך מאהיל אויף דער גאנצער לענג, ווייל די באלקאן האט די ברייט א טפח הערט זיך דא אויף, און דאס ברענגט די טומאה. אבער די אנדערע הויז, סיי אונטן. סיי אויבן איז אלץ טהור, אפילו אויבן איבער דער קורה, צווישן דער קורה און דער אויבערשטער קורה, דאס הייסט אויב ס'דא כלים אויף דער קורה פון דער בית וואס אונטער דער קורה איז דא א טומאה, ווערט נישט טמא די כלים, ווייל אז די כלים ווערן טמא איז פארוואס? ווייל מען איז אויך טמא, און דאס איז דאך חוצץ. ביידע זאכן טוט דיע באלקענע אויף וועלכן ס'איז דא אונטער וועם איז דא די טומאה, עס ברענגט די טומאה אויף דער גאנצער לענג, און ס'איז חוצץ אז אויף דער באלקענע איז נישטא קיין טומאה. ווי וועט זיין בין התחתונה לעליונה, די טומאה געפינט זיך צווישן. דער אונטערשטער באלקאן און דער אויבערשטער, לאמיר זאגן די טומאה ליגט אויף דער אונטערשטער באלקאן, איז דאך דאס צווישן תחתונה און עליונה, אדער ס'הענגט אויף דער אויבערשטער באלקאן און הענגט עס אראפ, דעמאלט איז דער דין ביניהם טמא, אלע כלים וואס איז דא צווישן די ביידע באלקאנעס.

על גב עליונה, אז די טומאה געפינט זיך אויף דער אויבערשטער באלקאן, אויף דער באלקאן פון דער עליה איז דא א טומאה, איז דאך דא נישט דא קיין זאך וואס עס זאל מאהיל זיין, איז כנגד הטומאה עד לרקיע טמא, איז אנטקעגן דער טומאה איז טמא, ווייל עס איז דאך נישט דא קיין זאך וואס זאל חוצץ זיין. פון דער טומאה עד לרקיע, אבער די כלים וואס ס'שטייען אויף דער זעלבער באלקענע זענען טהור, ווייל קיין זאך איז דאך אויף דעם נישט מאהיל. ביז אהער האבן מיר גערעדט מכוונות, די אויבערשטע באלקענעס זענען געליגן ממש אויף די אונטערשטע באלקענעס, אנטקעגן די אונטערשטע. ווי איז אבער היו העליונות כבין התחתונות? די עליונות זענען נישט געווען פונקטליך געליגן אנטקעגן דעם אונטערשטן, נאר זיי זענען געליגן כנגד דעם אויר פון די תחתונות, למשל. דער ערשטער טפח איז געווען די באלקענע פון די תחתונה, דער צווייטער טפח איז געווען די באלקענע פון די עליונה, דער דריטער טפח די באלקענע פון די תחתונה, ביי דעם פערטן טפח זעט מען די באלקענע פון די עליונה, ביי דעם פופטן זעט מען דעם די פופטן טפח זעט מען די באלקענע פון די תחתונה, ביי דעם זעקסטן פון די עליונה, די אלע באלקענעס פון די עליונה זענען געוועזן. צווישן דעם אויר וואס איז צווישן די תחתונות, דעמאלט איז די דין טומאה תחתיהם, א טומאה איז דא אונטער איינע פון די באלקאנעס, צי די טומאה געפינט זיך אונטער דעם ערשטן טפח נאנט צו די וואנט, דאס הייסט אונטער די אונטערשטע באלקאנע. צי די טומאה געפינט זיך ביי דעם צווייטן טפח, דער צווייטער טפח איז דאך נישט מאהיל דער אונטערשטער באלקענע, נאר ס'מאהיל דער אויבערשטער באלקענע, ס'נישט קיין חילוק אונטער וועלכע באלקענע די טומאה איז, תחת כולם טמא. אלע זאכן אין דעם גאנצן הויז איז טמא, ווייל מיר זאגן ביי די אלע עליונות חבוט רמי, און ס'איז גלייך ווי זיי וואלטן געווען צווישן די תחתונות, איז די גאנצע הויז איז מיט באלקענס, איז עס איין אוהל, און ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן אין א ברייתא, אז די ברייטקייט פון די עליונות איז געווען אזוי ברייט, ווי דער שיעור אויר וואס איז געוועזן בין התחתונות. על גביהן, אז די טומאה געווען אויף א באלקענע, איז דאך דא נישט קיין חילוק צו אויף א אונטערשטע באלקענע צו אויף א אויבערשטע באלקענע, קיינמאל איז דאך נישט א באל איז דאך נישט מאהיל אויף דעם, אפילו די טומאה איז אויף דער אונטערשטע באלקענע, אבער די אויבערשטע באלקענע איז דאך נישט כנגד. די התחתונה נאר ס'איז דאך אין א זייט, איז דעמאלט כנגדן עד לרקיע טמא, ווייל עס איז נישט דא קיין זאך ס'זאל מאהיל זיין. ותני עלה, האבן מיר געלערנט אויף דעם אין א ברייתא, במה דברים אמורים, ווען איז געווארן געזאגט דער דין אז אויב די עליונות זענען געווען אזוי ברייט ווי דער אויר בין התחתונות טומאה תחתיהם תחת כולם טמא, דאס איז נאר געזאגט געווארן בזמן שיש בהם טפח, אז די אויבערשטע באלקענעס זענען ברייט א טפח, וביניהם פותח טפח, און דער אויר צווישן די תחתונות איז דא א טפח. דעריבער זאגן מיר אז אויב די טומאה איז געווען תחת אחת מהן, תחת כולן טמא, ווייל איך זאג חבוט רמי. אבל אין ביניהם פותח טפח, צווישן די תחתונות איז נישט דא קיין ברייטקייט קיין טפח, איז דאך שוין די עליונות שמעלער ווי א טפח, זאג איך דארטן נישט קיין חבוט רמי. דארטן זאגן מיר טומאה תחת אחת מהן, אז די טומאה איז אונטער איינע פון די באלקעניס, אונטער איינע פון די תחתונות, תחתיה טמא, און די תחתיה, אלע כלים וואס אין דער לענג פון דער באלקען איז טמא. ביניהם, צווישן זיי, ועל גביהם, און אויף זיי, טהור, איז טהור. פארוואס? ווייל אויב די אויבערשטע באלקענע איז ווינציגער ווי א טפח, זאג איך נישט קיין חבוט רמי. אלמא זעהט מען דאך, כי אית ביה טפח אמרינן חבוט רמי, אויב די באלקענע ברייט א טפח, דעמאלט זאגן מיר חבוט.

לא אמרינן, זאגט מען נישט חבוט רמי, שמע מינה, איז דאס א ראיה אז ווי וועט זיין אז די סוכה איז געוועזן מדובללת, איין שטעקעלע העכער און איין שטעקעלע נידריגער, אויב די אויבערשטע שטעקעלע איז געווען ברייט א טפח, און איך דארף אויך צוקומען צווישן די צוויי תחתונות. איז געווען ברייט א טפח, דעמאלט זאגן מיר חבוט רמי, ווי איז אבער די אויבערשטע שטעקעלע איז געווען ברייט ווינציגער ווי א טפח, דעמאלט זאגן מיר ניט חבוט רמי. רש"י, יתיב רב כהנא, רב כהנא איז געזיצן, וקאמר להא שמעתא, און ער האט געזאגט די הלכה פון רבא, אז ווען זאגט מען חבוט רמי דווקא? ווען די באלקענע איז ברייט א טפח. אמר ליה רב אשי לרב כהנא, האט רב אשי געפרעגט רב כהנא, וכל היכא דלית ביה טפח, אויב די קורה איז נישט ברייט קיין טפח, לא אמרינן חבוט רמי, זאג מען נישט קיין חבוט רמי, והתניא מיר האבן דאך געלערנט, קורה היוצאה מכותל זה, א קורה, וואס גייט ארויס פון דער וואנט, ואינה נוגעת בכותל זה, און ס'רירט נישט אן אין דער אנדערער קורה, דא רעדט זיך א מבוי, די מבוי איז אין פארעם פון א ח', פארמאכט, די חצרות זענען אפן צו דער מבוי, כדי מ'זאל מעגן מטלטל זיין אין דער מבוי. דארף מען זיך מאכן שיתופי מבואות. א חוץ דעם וואס מען מאכט שיתופי מבואות, דארף מען אויכעט ביי דער אפענע זייט פון דער מבוי ווי ס'איז אפן רשות הרבים, דארף מען אדער אוועק שטעלן א לחי, אדער אויבן לייגן א קורה. דער טעם וואס איך לייג די קורה איז שוין א מחלוקת, אנדערע זאגן אז איך זאג פי תקרה יורד וסותם. אז ס'איז גלייך ווי ס'וואלט געווען פארמאכט די פערטע וואנט אויבן. איז ווי וועט זיין איך האב אוועקגעלייגט אויבן די קורה, עס גייט ארויס פון דער וואנט און עס דערגרייכט נישט צו דער אנדערע וואנט, וכן שתי קורות, אדער איך האב צוויי קורות. אחת יוצאה מכותל זה ואחת יוצאה מכותל זה, איינער גייט פון דער זייט עס דערגרייכט נאר א האלבע מבוי, און די אנדערע גייט פון דער אנדערע וואנט עס דערגרייכט א האלבע מבוי די ברייט, ואינן נוגעות זו בזו, און איין קורה רירט נישט אן אין דער אנדערער קורה, איז דער דין. פחות משלושה, אז ס'איז ווייט פין איין קורה צו דער אנדערער קורה ווינציגער ווי דריי טפחים, אדער די קורה איז ווייט פין דער כותל ווינציגער ווי דריי טפחים, אינו צריך להביא קורה אחרת, דארף איך נישט ברענגען קיין אנדער קורה ווייל איך זאג לבוד. ווי איז אבער שלושה? אז ס'איז ווייט דריי טפחים, צריך להביא קורה אחרת, דארף ער ברענגען א אנדער קורה, ווייל די הלכה איז ביז דריי טפחים זאגט מען לבוד. בן גמליאל אומר, רבן שמעון בן גמליאל זאגט, ער האלט אז פחות מארבעה, אז ס'איז ווייט ווינציגער ווי פיר טפחים זאגט מען לבוד, זאגט ער, פחות מארבעה. אויב די קורה רירט נישט אן אין דער אנדערע וואנט און ס'נישט דא קיין אויר קיין פיר טפחים אדער צוויי באלקעניס איינער גייט ארויס פון דער וואנט און די אנדערע אנטקעגן פון דער אנדערע וואנט און זיי רירן נישט אן און צווישן איז דער אויר ווינציגער ווי פיר טפחים אין צריך להביא קורה אחרת דארף מען נישט ברענגען קיין צווייטע באלקענע ארבעה אז ס'איז ווייט פֿיר טפחים, צריך להביא קורה אחרת, דארף ער ברענגען א צווייטע באלקענע, ווייל רבן שמעון בן גמליאל האלט דעם דין ביז ארבעה, דאס הייסט פחות מארבעה, זאגט מען לבוד. נאך א דין שטייט דארטן, וכן, דער זעלבער דין איז. ביז אהער האבן מיר גערעדט ס'פעלט אין די לענג פון די קורה, יעצט האבן מיר א דין אז ס'פעלט אין די ברייטקייט פון די קורה, ווייל די משנה זאגט דאך אז די ברייט פון די קורה דארף זיין אז מען זאל קענען ארויף לייגן אויף דעם א האלבע ציגל, א גאנצע ציגל איז דריי טפחים, א האלבע ציגל איז. אנדערהאלבן טפחים איז נישט די טייטש איז אז די קורה דארף זיין ברייט אנדערהאלבן טפחים, נאר ס'איז גענוג די קורה זאל זיין ברייט א טפח, און אז די קורה איז ברייט א טפח קען מען ארויפלייגן דעם אריח דעם האלבן ציגל אויף דער ברייט, איי עס בלייבט דאך מיר איבער אין דער זייט א פערטל טפח אין דער זייט א פערטל טפח, און דאס וועל איך פארשמירן מיט ליים. ווי איז אז די קורה איז נישט ברייט פאר טפח? איז עס נישט כשר אויף מכשיר זיין דעם מבוי. און וכן, שתי קורות המתאימות, איך האב צוויי קורות וואס יעדער איינער פון זיי איז נישט ברייט פאר טפח, און ער האט אוועקגעלייגט איינע לעבן דער אנדערע, מתאימות איז פון לשון תיאומים. לא בזו כדי לקבל אריח, נישט די קורה אליין, איז ברייט א טפח ארויפנעמען אויף זיך אן אריח, צו די ברייט פון דעם אריח, ולא בזו כדי לקבל אריח, איז דער דין אם מקבלות אריח לרוחבו, אויב ווען ס'איז נאנט איין קורה צו דער אנדערער. זענען זיי ברייט א טפח, קען איך דאך אויף זיי ארויפלייגן אן אריח, אין צריך להביא קורה אחרת, דארף איך נישט ברענגען קיין אנדערע קורה, ביידע קורות צוזאמען האבן א טפח איז גוט. ואם לאו, אויב ביידע קורות צוזאמען האבן נישט קיין טפח, אפילו צוזאמען האבן זיי ווינציגער ווי א טפח, צריך להביא קורה אחרת, דארף מען ברענגען אן אנדער קורה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבן שמעון בן גמליאל איז מקיל, און ער זאגט, דער אריח איז די ברייט פון אים אנדערהאלבן טפחים, און מען קען אים אוועק לייגן אויף א קורה וואס איז ברייט א טפח, די ברייט פון דעם אריח אויף די ברייט פון דער קורה, די לענג פון דעם אריח איז. דריי טפחים, זאגט רבן שמעון בן גמליאל, אפילו די ב צוויי קורות זענען נישט ברייט א טפח, אם מקבלות אריח לארכו שלשה טפחים, די קורות זענען דינע, ווינציגער ביידע צוזאמען ווי א טפח, נאכן אפריקן איין קורה פון דער אנדערער קורה וועל איך קענען ארויפלייגן. די לענג פון דעם אריח, וואס די לענג פון די אריח איז דריי טפחים, דער עיקר מיינט ער צו זאגן אז אויב די קורה איז אזוי שטארק אז ס'קען אויף זיך האלטן די שוועריקייט מיט די לענג פון דעם אריח דריי טפחים, אין צריך להביא קורה אחרת, דארף איך נישט ברענגען קיין אנדער קורה, אפילו די ביידע קורות צוזאמען זענען נישט ברייט קיין טפח. ואם לאו, אויב די ביידע צוזאמען זענען נישט געזונט, זאלן אויף זיך מקבל זיין דעם אריח, צריך להביא קורה אחרת, מוז איך ברענגען אן אנדער קורה. א דריטער דין, היו אחת למעלה ואחת למטה, איין קורה איז געווען העכער און איין איז געווען נידריגער. און יעדער איינע פון די קורות איז נישט ברייט קיין טפח. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, זאגט רבי יוסי ברבי יהודה, רואין עליונה כאילו למטה, איך זאג די עליונה גלייך ווי ס'וואלט געווען למטה, גלייך מיט איין שורה מיט די אונטערשטע. אדער ואת התחתונה זאג איך כאילו היא למעלה גלייך ווי ס'וואלט געווען איין שורה מיט דער אנדערע אויבן, ובלבד, נאר דאס דארף איך וויסן, שלא תהא עליונה למעלה מעשרים אמה, אז דער אויבערשטער זאל נישט זיין העכער ווי צוואנציג אמות פון דער ערד, וואס דאס איז דאך נישט קיין מקום איך זאל מכשיר זיין די מבוי, ווייל די קורה דארף ליגן. נישט העכער פון צוואנציג אמות, ולא בתחתונה למטה מעשרה, און די תחתונה זאל נישט זיין נידריגער, דאס הייסט אין די צען טפחים סמוך לארץ, ווייל א מחיצה איז נישט פארהאנען ווינציגער ווי צען טפחים. ביז אהער איז די ברייתא ווייזט אויס הא זה וזה בתוך עשרים. אז ביידע זענען בתוך עשרים, די אויבערשטע זאל זיין נאנט צו דעם ברעג פון די עשרים, און דער אונטערשטע איז נאנט צו דעם ברעג פון די צען, אבי ס'העכער פון צען. און אבי דער אויבערשטער איז אין די עשרים, אמרינן זאגן מיר חבוט רמי, אף על גב דלית ביה טפח, אזוי ווייזט זיך דא אויס, דער אויבערשטער זאל זיין אין די עשרים, ס'איז איין טפח אין די עשרים, און די אונטערשטע זאל נישט זיין אין די צען טפחים סמוך לארץ, אז ס'איז עלף טפחים סמוך לארץ, און די אויבערשטע איז גאר הויעך, זאג איך חבוט רמי. זע איך דאך אז איך זאג חבוט רמי אפילו דארטן וואו ס'איז נישט ברייט קיין טפח. איז דאך א קשיא אויף רבא'ן. אמר ליה, האט ער אים גענטפערט, תריץ פארענטפער ואימא הכי, און זאג אזוי, דאס וואס ס'שטייט רואין את העליונה, כּאילו היא למטה ואת התחתונה כּאילו היא למעלה, מיינט ער צו זאָגן אַזוי, ובלבד שלא תהא עליונה למעלה מעשרים, די עליונה טאָר נישט זײַן העכער פֿון צוואַנציק, אלא בתוך עשרים, אין די צוואַנציק, והתחתונה סמוכה לה, זאָל זײַן נאָענט צו דער עליונה בפּחות משלושה. נאר נישט אויב ס'איז פחות משלושה, דעמאלט גייט דאך שוין צו דער דין פון לבוד, לבוד זאג איך דאך אפילו ס'איז נישט ברייט קיין טפח, אי נמי אדער, בלבד שלא תהא תחתונה למטה מעשרה, די תחתונה טאר נישט זיין אין די צען טפחים וואס איז סמוך לקרקע, אלא למעלה מעשרה, ס'מוז זיין העכער ווי צען, ועליונה סמוכה לה און די עליונה זאל זיין נאנט צו די תחתונה בפחות משלושה, אבער ס'זאל נישט זיין ווייט פון די עליונה צו תחתונה קיין דריי טפחים, אבל שלושה אז ס'וועט זיין ווייט דריי טפחים וועל איך דאך שוין קיין לבוד נישט זאגן, און כיוון דלית ביה טפח, די ברייטקייט איז דאך דא נישט פון די קורה קיין טפח. לא אמרינן חבוט רמי, זאגן מיר נישט חבוט רמי. רשי, אין דער משנה האט מען געלערנט ושצלתה מרובה מחמתה, אז דער שאטן איז מער ווי די זון, כשרה, איז כשר, אז ס'איז דא מער סכך ווי דער אויר איז כשר, פרעגט די גמרא, ווייזט דאך אויס הא כי הדדי, אז ס'איז גלייך דער צל מיט דער חמה, א העלפט חמה און א העלפט צל, פסולה איז פסול. והא תנן באידך פירקין, מיר האבן דאך געלערנט דעם ערשטן פרק אין דער ערשטער משנה, דף ב', האט מען דארטן געלערנט, שחמתה מרובה מצלתה פסולה, אויב חמה איז מער ווי צל, דעמאלט איז פסול, ווייזט אויס פון דעם, הא כי הדדי אויב ס'איז גלייך כשרה איז כשר איז דאך א סתירה פון דער משנה צו דער ערשטער משנה פון ערשטן פרק, ביי אונז ווייזט אויס דווקא ווען די צל איז מער ווי די חמה איז כשר, אבער גלייך איז פסול, אין דעם ערשטן פרק ווייזט אויס דווקא ווען די חמה איז מער ווי די צל איז פסול, אבער גלייך איז כשר. זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. כאן מלמעלה, דאס וואס איך זאג דא אז ביי אונז שצלתה מרובה מחמתה איז כשר, ווייזט אויס אז ביידע זענען גלייך איז פסול, רעדט זיך דאס למעלה, אויב אויבן צווישן איין שטעקעלע דעם אנדערן שטעקעלע איז דא אזויפיל אויר ווי די שטעקעלע, אפילו מצומצם, פיפטי פיפטי, איז פסול, פארוואס? ווייל אונטן די זון פון דער אויר איז אסאך ברייטער פון די שאטן. כאן מלמטה, דאס וואס מיר האבן מדייק געווען פון דער ערשטער משנה, דווקא חמתה מרובה מצלתה איז פסול, אבער כי הדדי ביידע גלייך איז כשר, מיינט מען למטה, איך קוק אונטן אין סוכה, אז אויב חמתה מרובה מצלתה איז פסול, און אויב איך זע אונטן אין סוכה אז די חמה און די צל זענען גלייך, איז דאך דעמאלט א פאקט אז אויבן זענען די שטעקעלעך מער ווי דער אויר. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, היינו דאמרי אינשי, דאס איז דאס וואס די מענטשן זאגן, כזוזא מלעיל, אז אויבן איז דא א לעכעלע וואס איז אזוי ברייט ווי א קליינע מטבע זוז, כאיסתרא מלתחת איז עס אונטן ברייטער, אונטן איז עס ברייט אזוי ווי א איסתרא, אזא שיעור פון א סלע. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, מעובה כמין בית איז כשר. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, המעובה כמין בית, אז די סוכה איז דיק אזוי ווי א הויז, אף על פי שאין הכוכבים נראין מתוכה, אפילו ווען איך שטיי אינעווייניג זעה איך נישט די שטערן, כשרה, איז עס כשר. אין כוכבי חמה נראין מתוכה. די שטראלן פון דער זון זעט מען נישט אינעווייניג. בית שמאי פוסלין, די בית שמאי פסל'ן, זיי זאגן דאס איז נישט גלייך צו קיין סוכה. ובית הלל מכשירין, און די בית הלל זאגן אפילו מען זעט נישט אינעווייניג די ליכטיגקייט פון דער זון, דאך איז עס כשר. אויב אין הכוכבים נראין מתוכה. אבער כוכבי חמה נראין מתוכה איז נישטא קיין שום מחלוקת, האלטן די בית שמאי אויך אז ס'איז כשר. נאר וואו דען, ס'איז אזוי פיל פארדעקט אז מען זעט נישט קיין ליכטיגקייט פון דער זון, דעמאלט זאגן די בית שמאי ס'איז נישט גלייך צו קיין סוכה, אבער מען דארף מאכן די סוכה אז ס'וועט שטארק רעגענען זאל אריין רעגענען, ווייל אויב מען מאכט עס אזוי שטארק אז ס'רעגענט נישט אריין אויכעט איז דאס נישט קיין סוכה. רש"י.